וידבר אלהים אל משה, ויאמר אליו אני הוויה. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. אזוי עפענט זיך אויף די היינטיגע סדרה, און ס'איז איינע פון די מערסטע עניגמעטיק, מערסטע קיוריאסעטי ענטייסינג פסוקים, אפשר פון די גאנצע תורה, און זיכער פון די ערשטע פאר פרשיות פון ספר שמות. ס'קאמפירט אפילו מיט די גאנצע דראמא פון יציאת מצרים, מיט די גאנצע דראמא פון מעמד הר סיני, אפשר אזא גרויסע דראמא, אין אנדערע ווערטער, אפשר די פנימיות פון יענע דראמע איז די דראמע פון די שינוי, די חילוף, די טשעינדזש וואס איז געווען אין שמות השם, וואס לעולם הייבט זיך טאקע אן שוין לעצטע וואך ביי די סנה, און זיי האבן געהאט די גאנצע שאלה פון משה רבינו, מה שמו מה אומר אליהם, און א תשובה, אהיה, הוויה, אלהי העברים, און אונזער פסוק, אזוי לפי פשט, רעדט זיך פון יענע חידוש, עס איז נאכאמאל מבהיר, ס'מאכט קלארער נאכאמאל די חידוש וואס האבן מחדש געווען א נייע שם, א נייע זאך. ווער ס'געדענקט פון אונזערע שיעורים אין כוונות פון פסח ווייסט אמת'דיג ווען מ'לערנט אין די פנימיות אין אנדערע ווערטער, ווען מ'איז מעמיד די יציאת מצרים, די, די נס, די חידוש, דער גילוי פון יציאת מצרים, וואס ארום דעם רעדט זיך די אלע פרשיות ביז ביז בשלח, אויב מ'איז מעמיד אויף די פנימיות, אין אנדערע ווערטער מ'איז מעמיד אויף וואסער א חידוש איז געשען אין געטליכקייט אין דעם, נישט נאר מ'איז ארויס פון מצרים, ווערי נייס, ס'איז זייער א גוטע זאך, אבער ס'איז דאך דא א יעדע זאך וואס געשעט אויף דער וועלט הייבט זיך דאך אן פון גאט, כאילו מ'דארף רעדן וועגן וואס געשעט, וויאזוי געשעט, טוישט זיך גאט, נישט אז גאט טוישט זיך, אבער וויאזוי טוישט זיך אונזער השגה אין גאט, וויאזוי טוישט זיך אונזערע ווערטער וואס אונז רעדן וועגן גאט, אונזערע נעמען וואס אונז רופן גאט ביי זיי, ס'האט זיך אינגאנצן געטוישט ביי יציאת מצרים. און אז מען וויל רעדן על פי קבלה גייט מען נאר רעדן פון די שמות, וויאזוי די שמות האבן זיך אנגעהויבן צו לייכטן אויף א אנדערע וועג, וויאזוי די שמות האבן זיך מתייחד געווען, וויאזוי די שמות זענען געווארן א נייע יחוד, און דאס איז ממש עברי טייטש פון די פרשת שמות, פרשת וארא, די ערשטע צוויי פסוקים פון וארא, וואס זאגן ממש דאס, און מאכן ממש פון דעם די עיקר, די עיקר מעשה. וואס דארף מען דא פארשטיין גאר א גאר א גרויסע ענין. וואס די ענין איז דא אין אנהייב פון פון סדר וארא. און מען לערנט. אין די פסוקים איז מדייק אזוי ווי רש"י אזוי ווי די אלע מפרשים זענען מדייק ס'איז דא א זייער א געוואלדיגע שוועריקייט אין די ערשטע צוויי פסוקים ס'איז אפשר נישט דווקא א שוועריקייט עס איז כאילו ס'שטייט גארנישט אין זיי און אזוי ווי איך זאג מ'דארף מ'דארף קענען מ'דארף ווערן קיוריעס מ'דארף ס'איז אזא סארט זאך ס'ווערט קיוריעס וואס גייט דא פאר וואס גייט דא פאר א גאנצע פסוק וידבר אלהים אל משה ער זאגט ויאמר אליו אני הוי'ה און גארנישט נאכדעם נאכאמאל. וארא אל אברהם זאגט ער נאך נאך זאגט ער א גאנצע זאך וואס איז וואס איז די וואס די טייטש פון דעם וויאזוי וויאזוי פארשטייט מען דאס די די גאנצע פסוק זעט עפעס אויס ס'פארציילט נישט גארנישט לאמיר שוין זאגן יא ס'פארציילט אז ס'דא אזא מין זאך אני הוי'ה און ער איז מסביר די חילוק דארף מען דאך פארשטיין וואס איז מיט איינמאל הייבט ער אן צו מסביר די חילוק פון אל שדי מיט הוי'ה, ווי קומט דא אריין אל שדי, איז עפעס א נייע נאמען, מען האט געהערט פון דעם אפאר מאל אין ספר בראשית, איז דאך נאך עפעס א זאך וואס מען דארף פארשטיין. און דא איז דא גאר א גרויסע זאך וואס מען דארף צוזאמלייגן מיט דעם, די גאר גרויסע זאך איז רש"י'ס פשט אבער ס'איז אויכעט, מען זעט עס אין די חומש, אז דאס איז דאך א המשך פון סוף פון פרשת שמות, משה רבינו איז געגאנגען טאקע געהערט די מראות און ער האט געפאלגט ער איז געגאנגען און ער האט ויאמן העם ער געגאנגען צו פרעה און דערווייל קומט צוריק און ער טרעפט בצאתו מפני פרעה טרעפט ער זקני ישראל און זיי זאגען אים רבי לעבן האסט ערגער געמאכט די גאנצע זאך און משה רבינו זאגט ענק זענען גערעכט אין אנדערע ווערטער ער זאגט די טענות וואס כ'האב געהאט פארן אייבערשטן לכתחילה כ'האב געזאגט שלח נא ביד תשלח כ'האב געזאגט מי אנכי כי אוציא את בני ישראל ממצרים ס'גייט נישט גיין ס'איז געווען גערעכט וישב משה אל ה' און ער זאגט אים למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני, וואס וואס די גאנצע שליחות איז מערער אויף די גאנצע זאך, און ער רעדט גאר שטרענגע דיבורים גאר שארפע דיבורים, דאס איז אנדערע ווערטער א חוצפה יא, משה רבינו גענומען חוצפה, משה רבינו רעדט מיט א געוואלדיגע חוצפה מיט א געוואלדיגע עזות און ער זאגט דו האסט מיך געשיקט מאז באתי לדבר אל פרעה הרע לעם הזה, ס'איז נישט נאר האסט נישט געראטעוועט ס'איז געווארן ערגער, אנדערע ווערטער. דאס איז נישט קיין וועג, ער שרייט, ער ממש ער מאכט קולות ממש אויפן כביכול, דאס איז א זאך וואס מען וואס מען זעט פון משה רבינו עטליכע מאל, אבער זיכער דא, ער מאכט ממש קולות, און רש"י גלייך זאגט אזוי, אבער אזוי פארשטייט שוין רש"י. און דאס איז אוודאי נישט קיין וועג פון רעדן, און רש"י האט צוויי וועגן פון עס זאגן, מער על פי פשט, מער על פי דרש, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אבער אפילו על פי פשט, זאגט ער דא די טייטש וידבר אלוקים, דיבור הייסט לשון קשה, ער זאגט אלהים הייסט מידת הדין, כ'זאג אים.

נארמאל א נבואה קען זיך אנהייבן שיינערהייט, גוט מארגן משה, ויאמר, קוק מען גייט ארויסגיין פון מצרים, מען קען אמאל אנהייבן מיט א שטרענגקייט, הוי משה, וידבר אלהים אל משה, דאס איז גענוג, משה רבינו האט פארשטאנען די טשעינדזש אין טאון כביכול, די די וידבר איז די קשה, ער האט אנגעהויבן מיט א קשה, לשון קשה, זיי פארשטיין אקעי ער האט עס שוין צוריק געטוהן האט ער איז ער צוריק געגאנגען פון די פון די דושן לשון קשה וואס ער האט גערעדט פון די מיט די טענות וואס ער האט גערעדט פאר די אייבערשטער דאס איז דאס איז עברי טייטש וויאזוי מען דארף הערן אזא סארט זאך און מיט לייק גיין צו די פנימיות עס וועט אויך שיינען אסאך שענער. איז יעצט איז דא דא א שאלה וואס מען דארף פארשטיין וויאזוי ס'קאנעקט זיך די צוויי זאכן וויאזוי זענען די צוויי זאכן געווארן איין מעשה רש"י האט א גאנצע פשט אזוי ווי אונז זאגן אין די מדרש פון רש"י אז זיי האבן נישט געזען השם הוויה ווייל זיי האבן נישט געזען די קיום ההבטחות און זיי האבן נישט מהרהר געווען דו ביסט יא מהרהר ס'איז אביסל א פשט רחוק ס'הייסט מען דארף עס בעסער מען דארף עס בעסער מסביר זיין זאגט אים קוק משה רבנו ביז יעצט איז געווען אל שדי יעצט איז דא הוויה און וועגן דעם דאס איז די תירוץ אפשר אדער דאס איז די פסק דאס איז עפעס האט עפעס צו טוהן מיט דיין טענות אז דו האסט מיר טענות און איך האב נישט ליב אז דו האסט טענות, איז וויאזוי גייען די זאכן צוזאמען? עס האט עפעס נישט קיין שייכות, לכאורה עפעס צוויי צוויי אנדערע מעשות וואס פונקט זענען געשען אין די זעלבע צייט, ס'מאכט מער קלאר אין די אנהייב פון די פרשה אז דאס איז כאילו א תשובה אז דאס האט אדער עפעס א עפעס א זאך וואס באופן מהותי האט עס צו טוהן מיט די די די חוצפה פון משה רבינו און די תשובה אויף די חוצפה אדער אפשר אפילו די טענה פון משה רבינו און די תשובה אויף די טענה. לאמיר אויב אזוי מיר טוהן אזוי.

וואס איז עפעס איבעריג? די עדי עד טוט דאך עפעס גארנישט אויף אויף אייביג, נו אוודאי אויף אייביג, אדרבה אפשר קען מען טייטשן, זאלסט ווארטן אויף אייביג ביז די אייבערשטער וועט דיך העלפן, וואס איז די טייטש? וואס וואס וואס איז מגלה די פסוק בטחו בהוויה, און ער געבט נאך א טעם פארוואס זאלסטו בוטח זיין בהוויה עדי עד, כי ביה הוויה צור עולמים, דאס הייסט ווייל ער איז דער צור עולמים זאלסטו בוטח זיין, ווען ער וואלט געווען עפעס אנדערש וואלסטו געקענט בוטח זיין עדי עפעס אנדערש, יעצט אז ער איז דער צור עולמים זאל מען זיין עדי עד, עפעס. די זוהר אלעמאל פילט אז אזא סארט פסוק דא דא עפעס מ'קען זיך עפעס לערנען ס'איז נישט סתם אקעי מ'זאל האבן בטחון מ'ווייסט נישט ס'דא צען אנדערע פסוקים מ'זאל זאגן בטחון דא איז עפעס א וועג אנדערע ווערטער וויאזוי האט מען בטחון אדער אין די שפראך וואס אונז רעדן אין וועלכע שם דארף מען האבן בטחון אין וועלכע מדריגה וועלכע סארט השגה אלוקית דארף מען האבן כדי צו קענען האבן א ריכטיגע בטחון אין אנדערע ווערטער אונז ווייסן דאך, אונז ווייסן דאך אז ס'דא אסאך, און איך מסביר אזוי ווי די רמ"ק, כ'האב געלערנט די פשט פון די רמ"ק דא אין אור יקר, ס'דאך דא אסאך מדריגות פון פון פון געטליכקייט, אסאך וועגן וויאזוי מען קען משיג זיין גאט, אדער אויף די שפראך פון די זוהר אסאך אנדערע ספירות, אסאך אנדערע מדריגות, ס'דא ספירת החסד, ס'דא ספירת הכתר, גאר הויך גאר מופשט, ס'דא ספירת המלכות, ס'הייסט מידת הדין, די בית דין של מטה רופט מען עס, מידת הדין, דער שם אדנא, יא דער שם אלהים אדער דער שם אדנא וואס עס פירט צו א מלך שולט, א שטארקע זאך, ס'איז דא שמות וואס הייסן זעיר אנפין, דאס באופן כללי, דער אייבערשטער פירט מיט אלע מיני הנהגות, מידה כנגד מידה, ווי אזוי עס געבט שכר ועונש, ס'איז דא מידות, העכערע מידות, טיפערע מידות, ס'איז אלע מיני, אלע מיני וועגן וויאזוי דער אייבערשטער פירט די וועלט, אלע מיני וועגן וויאזוי מ'קען זיך קאנעקטן צו גאט, נישט נאר דא איין וועג, ס'איז דא אסאך וועגן. סאו א מענטש וויל האבן בטחון, בטחון איז דאך אזא גאר א קאמפליצירטע זאך, יא? וואס איז די עברי טיי ערשטע טייטש פון בטחון? לאמיר זאגן איין טייטש פון בטחון, מ'זאל נישט זאגן א גאנצע שיעור אויף אלע מיני וועגן פון בטחון, אבער איין טייטש פון בטחון וואס אונז זענען דא עומד אויף, איז א זיכערקייט, די זוהר רופט עס, די זוהר טייטשט עס, ס'איז אלעמאל שיין צו זען ווי די זוהר טרענסלעיט עס, די זוהר טייטשט בטחו בהוי"ה, כל בני עלמא בעיין לאתתקפא ביה בקודשא בריך הוא, וואס טייטש לאתתקפא? ווי אזוי טייטשט הרב פריש להתחזק? בקודשא בריך הוא. דאס הייסט, דאס איז די אנדערע וועג פון זאגן בטחון, דאס הייסט דא בטחון אפשר האט א אנדערע משמעות. בטחון איז א לשון זיכערקייט, אזוי ווי בטיחות, יא? א מענטש האט בטחון טייטש ער האט א פארזיכערקייט זיך אין גאט. אין אנדערע ווערטער, א מענטש קען אנטליך פול מיט ספיקות, ווער זאגט ס'וועט געלונגען, ווער זאגט ס'וועט זיין, בכלל, אפשר די אייבערשטער, מ'קען דאך פרעגן א טיפערע קשיא, אפשר די אייבערשטער העט נישט מסכים זיין מיט דיך, יא? אפשר די אייבערשטער העט געבן א עונש, אפשר שמא יגרום החטא, דאס איז די היפך פון בטחון למעשה, ס'איז נישט פארזיכערט. אפשר ווער ווייסט, אפשר בין איך מי אנכי, אפשר בין איך נישט ראוי, אפשר וועט נישט געלונגען. דאס איז נישט בטחון. בטחון איז טייטש אז האט א פארזיכערקייט, האט א שטארקייט, אסאך מאל וואס מען רופט סעלף קאנפידענס, אדער וואס מען רופט א מענטש האט א קוראדזש, האט האט א שטארקייט, האט א תקיפות, דער איזשביצער רבי רופט עס געווענליך תקיפות, האט תקיפות, ער קען, מען קען, מען קען זיך סומך זיין אויף אים, ער איז א מענטש. די מידה, דאס הייסט ווען ווען ס'איז תלוי אין גאט, ווען ער זאגט איך בין זיך תולה אין מיין שטארקייט, איך בין תולה אין מיין תקיפות, איך בין תולה אין מיין עמידה על דעתי, מיין מיין תקיפות אין גאט, דאס הייסט ער האט בטחון בהוי"ה, אין אנדערע ווערטער ער איז תולה זיין בטחון, ער ווייסט אז טאקע אין הכי נמי, די וועלט איז נישט קיין זיכערע וועלט, דא איז די וועלט איז נישט פארזיכערט, אבער איך האב דאך א גאט, און מצד מיין גאט קען איך זיין פארזיכערט, קען איך שטיין קלאר, קען איך שטיין. מיט תקיפות דאן ווער איך נישט פארלוירן ווער איך נישט נתפעל לא תגורו מפני איש דאס הייסט דאס הייסט איינער וואס האט בטחון לאתתקפא ביה בקודשא בריך הוא יעצט דארף מען דאך וויסן זייער וויכטיג צו כאפן זאגט דער זוהר אזוי איז מסביר רמ"ק ס'איז נישט אלע קודשא בריך הוא איז נישט אלע מדריגות פון געטליכקייט נישט אלע ספירות זענען נכשר אויף די סארט בטחון און אוודאי איז דא מענטשן וואס קען מ'קען זאגן כאילו ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען מיט א אנדערע מדריגה און זיי האבן טאקע נישט קיין בטחון למשל לאמיר אנהייבן פון פון די העכערע מדריגות למשל אויב איינער זיין איינציגסטע השגה אין גאט, זיין איינציגסטע וועג וויאזוי ער איז זיך מתייחס צו גאט איז גאר, וואס מען רופט גאר א הויכע און מופשט'דיגע מדריגה, דאס הייסט ער זאגט ספירת הכתר, אז די אייבערשטער איז די מקור פון אלעס, די אייבערשטער איז מלא רחמים, ער איז די מקור, ער איז סובל די גאנצע וועלט, דאס איז גאר א געוואלדיגע השגה אוודאי, אבער עס איז נישט קיין השגה וואס מען קען דא האבן בטחון, פארוואס קען איך נישט האבן בטחון? ווייל אויב די אייבערשטער איז מקור פון אלעס, ער איז מקור פון אלע גוטע זאכן, פון אלע שלעכטע זאכן, ווייל די אייבערשטער פארשטייט, אז וואס זעהט אונז אויס שלעכט איז אויך גוט, דאס איז אפשר א געוויסע אמונה, אבער קיין בטחון איז עס נישט, ווייל איך ווער נישט פארזיכערט אז עס וועט זיין גוט, איך האב נישט קיין וועג, איך האב נישט פארוואס זיך אנצוהאלטן אמת'דיג, ס'איז א געוויסע אמונה, א חלק, אוודאי א וויכטיגע חלק פון אונזער אמונה, אבער ס'איז א אמונה וואס מאכט די מענטש מער פארלוירן ווי ס'מאכט אים בטוח. עס מאכט אים, ער ווייסט אלעס מאכט דער אייבערשטער, דאס איז נישט די מידה פון בטחון. דאס איז מילא פון די העכסטע מדריגות, אנדערע ווערטער ספירת הכתר, ס'דא דאס וואס מ'רופט ספירת אבא ואמא, חכמה, בינה, וואס באופן כללות'דיג קען מען זיי רופן די מקור, דער אייבערשטער איז די מקור פון די וועלט, דער אייבערשטער איז מקור פון אלע חכמה, די מקור פון אפילו אלע השגות אלוקית וואס אונז האבן, דאס איז נישט קיין פלאץ ווי מ'קען האבן בטחון.

אזוי ווי מען זאגט מלך על כל הארץ, יא שופט כל הארץ, און ראש השנה איז דער טאג פון ספירת המלכות, דער אייבערשטער איז דער מלך, ער איז דער שופט, ער פירט די וועלט, ער געבט שכר לצדיקים עונש לרשעים, זייער וויכטיג, עונש לרשעים, פירט די וועלט מיט מדת הצדק, מדת המשפט, מדת הדין. דאס איז אוודאי גאר א וויכטיגע מידה, די עכטע, עקטשועלי די עיקר מידה פון די וועלט, אזוי ווי אונז זאגן, שהעולם נברא במידת הדין, בראשית ברא אלהים, די וועלט דארף האבן צדק, צדק ומשפט מכון כסאך, אז די וועלט וועט נישט האבן קיין דזשאסטיס, די וועלט נישט האבן קיין גלייכע וועגן זיך צו פירן, וועט זיין א חורבן עולם, דאס איז, פאר דעם איז עס כאילו די נידעריגסטע מדריגה, דאס איז די מדריגה וואס איז די מערסטע וויכטיג, די מערסטע בעיסיק פון די וועלט, איז מידת הדין, דאס איז נישט קיין, נישט קיין חולק אויף דעם. אבער בטחון האט מען ווייטער נישט דא. דאס הייסט אויב מ'וועט כאפן מ'וועט דיר כאפן ביי אן עבירה וועט מען געבן עונש, די מידת המלכות, די מידת הדין, די בית דין של מטה, וואס מ'רופט דא בית דין של מטה, אין די ספירות אויך, דאס הייסט די נידריגערע בית דין, ס'דא אפשר א העכערע בית דין וואס איז פון עולם הבינה, אבער די בית דין של מטה, איז זי האט נישט קיין רח, אין מרחמין בדין, זי האט נישט, זי האט נישט דא קיין שום מקום פאר בטחון, די צדק וועט זיך אויספירן, מ'קען אפשר האבן בטחון אז די צדק וועט זיך אויספירן, אבער ווי האט יענער געזאגט, אוך און וויי וועט זיין אז די אמת וועט ארויסקומען, יא, נישט אלעמאל ווילן אונז אז די איינציגסטע, די איינציגסטע זאך וואס זאל מענעדזשען.

א ריכטיגע בטחון. ס'איז דאך אבער יא דא אזא מידה פון בטחון, ס'איז א וויכטיגע מידה, מ'דארף עס אפשר לייגן אויפן פלאץ, אבער ס'איז א וויכטיגע מידה. דאס וואס זאגט דער זוהר איז מגלה די ווארט בטחו בהוי"ה עדי עד, ביז די מדריגה וואס הייסט עד. זאגט דער זוהר, ס'איז דא אזא מין מדריגה, ס'איז דא אזא מין ספירה, אזא מין השגה וואס הייסט עד. וואס הייסט עד? זאגט דער זוהר, ס'איז דא א פסוק אין פרשת ויחי בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. איז יעדער איינער ווייסט על פי קבלה, בוקר הייסט די מידה וואס הייסט תפארת, די זעיר אנפין, און ערב איז דאך מרמז אויף די מידת המלכות, ס'הייסט די די וואס אונז האבן גערעדט ס'איז שם אדנ"י, די מידת הדין, איז אויב ס'דא עד, דאס איז א מידה פון ביי בוקר, ביי לילה איז טאקע דא א אנדערע מידה, ס'דא מידת הדין, מידת המלכות, אבער ביי טאג איז דא אזא מידה וואס הייסט עד. דער עד דא קען מען האבן בטחון, דאס איז עפעס א ממש א מיטלסדיגע מדריגה, דאס הייסט עס איז נישט נאר מידת הדין, עס איז נישט נאר מופשט וואס איז נישט בגדר גארנישט, עס איז א פלאץ וואס איז כולל אלע מיני מידות, עס איז דא אמאל חסד און אמאל גבורה, א מענטש כאפט זיך אן אין די מדריגה אין די פרצוף אין די פרצוף ז"א, קען ער האבן בטחון, אין אנדערע ווערטער ער איז קאנעקטעד דא און ער ווייסט אז וויאזוי עס וועט זיך דארפן פירן, עס האט זעקס זייטן די זיין אז עס האט אלע מיני מידות. ווי עס וועט זיך דארפן פירן איז ער קאנעקטעד דא ער קען מאכן ס'זאל אנקומען לטובתו ער קען אויספירן דאס איז די מידה זאגט די זוהר דאס איז די אמת'דיגע די טייטש וואס עס שטייט עד תאוות גבעות עולם דאס איז א פסוק אויך אין די זעלבע פלאץ אין די ברכת פון יעקב אבינו דאס טייטשט די זוהר עד די מדריגה וואס הייסט עד דאס דארף מען אויך הערן וויאזוי מען נעמט אזעלכע ווערטער וואס זענען נאר אזעלכע מילות קישור ווי ביז, ווען מען זאגט ביז, ביז, די ביזשאפט, די עד'קייט האט איז אליינס א געוויסע מידה. עד איז תאוות גבעות עולם, דאס איז די תאווה, דאס איז די פלאץ וואס פון די תשוקה, פון די גבעות עולם, וואס איז די טייטש גבעות עולם? גבעות עולם איז די טייטש. ס'איז דא צוויי עולמות, גבעות עולם אדער צוויי גבעות פון עולם. וואס אונז רופן זיי אסאך מאל אין די זוהר און אין גמרא מן העולם ועד העולם. דאס הייסט מן העולם ועד העולם ס'איז דא עולם הזה און ס'איז דא עולם הבא. עולם הזה הייסט על פי קבלה ספירת המלכות, דער שם אדני. עולם הבא הייסט ספירת הבינה. דער שם, כ'ווייס נישט וועלכע שם יעצט אבער די ספירת הבינה די עולם הבא, אדער מ'קען זיי רופן שמיטה און יובל, אנדערע וועגן שבת הגדול שבת הקטן, אנדערע אסאך ווערט אסאך זאכן וואס אונז רעדן אבער דאס איז ממש די צוויי מדריגות וואס אונז האבן פריער גערעדט אז זיי האבן נישט, פון זיי קען מען נישט האבן קיין בטחון, וואס יא? זיי זענען זיך מתאוה צו די עד, אין אנדערע ווערטער ווען מ'כאפט זיך אן אין די מידה וואס הייסט עד, די מידה וואס הייסט שם הוויה, וואלט מען געזען דאס הייסט די שם הוויה. דארט איז טאקע כל דאס הייסט נישט פשט ער איז אפגעהאקט פון אלע אנדערע ער גיבט פאר די באבוי כביכול א ער גיבט פאר די פאר די ספירת המלכות ער גיבט איר איר גאנצע שפע און ער באקומט אויך פון די מעין קאר וואס אונז האבן גערעדט די ספירת הבינה אדער העכערע ספירות וואס הייסן די מעין קאר דארט באקומט ער ממילא דער ער איז די תאוות גבעות עולם. ממילא, דאס דאס איז, און דאס איז דער טייטש, און וועגן דעם, דאס איז אויך וויכטיג צו כאפן, די עיקר, אונזער עיקר דביקות, די עיקר וואס אונז רופן תורה, דער זיין א תנאי איז תורה, די עיקר דביקות איז נאר אין די, אין די עד, אין די מדריגה וואס הייסט עד, פארוואס? ווייל העכער פון דעם איז צו הויך און נידריגער פון דעם איז צו נידריג, ס'איז אזא, ס'איז אזוי די וועג פון עס זאגן. דאס איז אויך, דאס איז אויך, דאס זאגט רבי יהודה. זאגט רבי יהודה דאס וואס דער פסוק זאגט און ס'איז אויך אין די גמרא חגיגה דארף וויסן ווי קען מען שואל וחוקר זיין ס'איז דאך דא א הלכה אין דורשין במרכבה ווי איז מען יא דורש ווי איז מען דורש שטייט אין די גמרא שאל נא לימים ראשונים למיום ברוא אלוהים אדם על אדמה ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים אין אנדערע ווערטער פון די עק פון די הימל ביז די אנדערע עק פון די הימל, וואו איז די עק פון די הימל? איין עק פון די הימל איז די נידריגערע עק, די באטעם עק, די באטעם עק דאס הייסט די ספירת המלכות, דאס הייסט די שם אדני, דאס הייסט די מידת הדין, און די העכערע עק הייסט די ספירת הבינה, די מידת הדין העליונה, אדער די בית דין של מעלה, אדער די יובל, אדער די וואס אונז רופן דא די גבעות עולם, די העכערע עולם, די עולם עלמא דאתכסיא. אין דער העכערע קען מען נישט ריכטיג חוקר זיין, אין דער נידעריגע קען מען אויך נישט ריכטיג חוקר זיין, ווי קען מען חוקר זיין? פון קצה השמים ביז קצה השמים, דער גאנצער הימל, פון איין עק ביז דער צווייטער עק, פון דער העכערער עק, אבער ווייטער איז א מענטש נישט עומד אויף דעם, דאס איז דאס איז דער דער ערשטע הנחה, דער ערשטע דרוש פון דער זוהר וואס מען דארף פארשטיין, און ממילא דארף מען קענען האבן א שטארקע בטחון. ווער עס האט א שטארקע בטחון דארף עס קענען האבן און ער דארף עס האבן אייביג, אזוי אזוי נאך א טייטש עדי עד אויף אייביג, ס'הייסט וואסערע מצב דו וועסט זיין, ווייל דעי דעי ספירה דעי מידה, ער ווערט נישט נתפעל וואסערע מצב דו וועסט זיין, ווייל ער איז נישט מוכרח, ער איז נישט מוכרח צו טון מידת הדין, ער איז נישט מוכרח צו טון מידת הרחמים, ער איז מוכרח צו טון וואס וועט זיין גוט פאר דער כוונה עליונה, וואס וועט זיין גוט פאר די כוונה וואס דו ביסט קאנעקטעד מיט, ממילא דארפסטו דיך נישט באזארגן ס'וועט זיין א זמן פון דין,

סארט בטחון, איין סארט זיכערקייט, אבער מענטשן וואס, איינער וואס האט ריכטיגע קאנפידענס, הייסט, ווייסט וואס עס וועט זאל זיין, ער איז קאנפידענט אין זיין לעבן, ער איז קאנפידענט אין זיין גאנצע וועלט, ער ווייסט, ער דארף נאך א פעינטער, וועט ער זוכן די גוטע פעינטער, ער ווערט נישט נתפעל, עס וועט נישט געלונגען ער וועט טרעפן א נייע, ער ווערט נישט פארלוירן פון אלע מיני מקרים, אן א שיעור מקרים און אלע שיעור זאכן, ער קען, ער ווייסט ער קען נישט אלעס. אבער ער ווייסט אז וואס עס וועט נאר זיין האט ער א יכולת האט ער די שטארקייט ביי זיך ער ווייסט ער וועט זיך אן עצה געבן דאס איז די מידת הבטחון מען וועט זיך אן עצה געבן בטחו בהוי"ה עדי עד מען וועט זיך אן עצה געבן די אייבערשטער וועט זיך אן עצה געבן מען וועט זיך אן עצה געבן מיט דער אייבערשטער ווי אזוי איך שי' מידת החסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד וואס איז נישט קיין נפקא מינה מען געבט זיך אן עצה געבן דאס איז די ספירת ה א זיין דאס איז בטחו בהוי"ה עדי עד. אויב אזוי לאמיר צוריק גיין צו משה רבינו א מינוט, לאמיר עומד זיין אויף א זאך. משה רבינו אין די פריערדיגע סדרה, און איך קוק אריין אין די זוהר דא, זאגט גייט וישב משה אל הוי"ה ויאמר, אדני, הייסט די שם אדני, למה הרעותה לעם הזה? איז דאך אינטערעסאנט, ס'הייסט משה רבינו פארשטייט אז אויב ס'איז געשען דא א מידת הדין, אויב ס'איז געשען דא הרעותה לעם הזה, פון ווי קומט דאס, ווי שטייט דאס איין אין די מידה וואס הייסט אדני, אין די מדריגה, אין די השגה וואס הייסט ספירת המלכות? און זאגט די זוהר, און מען דארף לערנען ליינען די זוהר, זאגט די זוהר, חמי תוקפא דמשה, קוק וואסארא שטארקייט משה רבינו האט, ווייל זיין נבואה איז נישט געווען צופרידן לא נח רוחיה בהאי אתר, על פי רוב זאגט דער זוהר א נארמאלע נביא וואס הייסט געווענליך נביאים וואס הייסט אספקלריא שאינה מאירה זייער גאנצע נבואה איז פון די מידת המלכות וועגן דעם נביאים רעדן אזויפיל וועגן צדק וועגן צדק און משפט ווייל זייער עיקר נבואה זייער עיקר פלאץ ווי זיי פארשטייען זאכן איז פון די מידה וואס הייסט מידת המלכות. און דאס איז וואס זיין נבואה איז, ער קען נישט, ממילא אויב איינער זיין גאנצע השגה איז דארט, ער האט נישט עכט קיין בטחון, ער קען נישט אריבערהיפן דאס, ער קען נישט זאגן, לאמיר גיין צו עפעס א טיפערע מדריגה, ווייל דאס איז זיין גאנצע זאך, אויב איינער, זיין גאנצע עבודת השם, זיין גאנצע לעבן איז געבויעט אויף א געוויסע מידה, אויף א געוויסע מהות, אויף א געוויסע השגה, ער קען זיך נישט רירן פון דארט, ער מוז מכבד זיין די פלאץ, ער טאר נישט כאילו כביכול אנשרייען די פלאץ, ער קען דאך נישט אקעגן שטעלן דעם, ער קען נישט האבן קיין תקיפות קעגן דעם, אבער משה רבינו זאגט די זוהר, גלייך פון די ערשטע רגע, ס'איז דאך זיין ערשטע נבואה און זיין ערשטע שליחות, האט ער שוין אזא שטארקייט, אנדערע ווערטער ער האט שוין א מדת הביטחון, ער האט שטארקייט, ער ווייסט, טאקע דאס די מדת הדין איז טאקע מחייב, אזוי איז אויסגעקומען אז מען דארף הרעותה לעם הזה, אבער למה? פארוואס? ווער זאגט אז דו ביסט די איינציגסטע מידה? ווער זאגט אז די אזוי זאגט די זוהר, מאן הוא דיימא כדין ווער קען זאגן אזא זאך דו ביסט די נאר משה דידע דהא דרגא אחרא עלאה זמין משה רבינו ווייסט אז ער דארף אנקומען צו העכערע מדריגה דארף אנקומען צו א מדריגה וואס הייסט אספקלריא המאירה וואס הייסט די ספירת התפארת וואס הייסט די מקום הבטחון האט ער אזא בטחון ער קען אפילו רעדן

טייטש און משה רבינו קומען און זאגן אדני למה הרעותה לעם הזה, זאגט רבי יצחק, און דאס איז די אפשר איינע פון די מער שארפע וועגן וואס די זוהר זאגט עס, גלייך וואס די זוהר האט די בשירותא אין די אנהייב וואס מען האט געגעבן פאר משה רבינו זיין הויז, ביתא, וואס הייסט ביתא? דער מידת הדין הייסט דאך א בית, הייסט דאך אזוי ווי כביכול ס'איז דא א איש ואשה, אשה היא ביתו, משה רבינו הייסט, אין די, אין די תורה איש האלהים, טייטש די זוהר, נישט שטייט נישט דא קלאר אבער אזוי אויף דעם איז עס געבויט, איש האלהים די מאן פון די מידה וואס הייסט אלהים, פון די מידת הדין, פון די ספירת המלכות, ממילא האט מען אים געגעבן זיין הויז, אזוי שטייט בכל ביתי נאמן הוא, משה רבינו האט געהאט א שליטה אויף כביכול די ביתו של הקדוש ברוך הוא, ביתו של הקדוש ברוך הוא הייסט די בית דין, די בית דין, די בית דין של מטה.

דאס איז נישט די איינציגסטע מדריגה, דאס איז נישט די איינציגסטע וועג וואס מען קען האבן א קאנעקשאן מיט גאט, עס איז פארקערט, מען דארף האבן א טיפערע וועג, מען דארף וויסן אז אלעס וואס מען זעט, ס'איז דא נאך א וועג, ס'איז דא נאך וועגן, ס'איז דא נאך אסאך מידות, ס'איז דא נאך אסאך וועגן, פון דעם האט מען דא בטחון. און כ'וועל, און כ'וועל מוזן זאגן א ווארט דא, וואס כ'האב פארשטאנען פון דא, ס'איז דאך דא א מין זאך דא אז עס איז געווען א חטא, ווייל רש"י זאגט דאך אז ס'איז געווען א חטא, ער האט געדארפט תשובה טוהן, מ'האט מ'האט געזאגט מידת הדין. לעולם איז יא אביסל א חטא, אין די זוהר אליינס, מ'וועט זעהן שפעטער, כ'וועל מוזן מסביר זיין די נעקסטע צוויי וועגן וואס די זוהר איז מסביר די זעלבע זאך, ער זאגט יא אז ס'איז געווען א חטא, מ'האט געזאגט די מוסר, אזוי איז משמע לפחות די פשט. אבער ס'איז נישט קיין סתירה וואס מיר זאגן דא. דארפסט וויסן א גרויסע סוד. אסאך מענטשן ווערן נכשל אין געוויסע מידות. מ'זאגט פאר א מענטש למשל, אקעי אזוי ווי כ'זאג דא, מידת הדין, מידת המלכות, די ערשטע זאך דארף זיין א מסודר'דיגער מענטש, צדק, אויפשטיין זיבן אזייגער אינדערפרי, גיין דאווענען שחרית, לייגן תפילין, רבינו תם תפילין, גיין אין די ארבעט, דאס איז צדק און משפט מיט עמקות שכל. איז דא מענטשן וואס משום מה, ס'געשעהט אזוי, זיי זענען זיך מתחצף צו די מידה. זיי זאגן, אה, כ'דארף אויפשטיין עלף אזייגער. למה? וואס מאכט נאך מער ערגער מיין לעבן? למה הרעותה לעם הזה? איך האלט נישט ביים אויפשטיין זיבן אזייגער. ס'איז אקעי, כ'וועל אויפשטיין עלף אזייגער. אסאך מאל, איך ווייס נישט אויב יעדע מאל, אבער אסאך מאל איז דאס אויף א גוטע סיבה, אז מען שוין בשורש מען פארשטייט די ענין פארשטייט אז דאס איז ריכטיג. פארוואס איז דאס ריכטיג? ווער ס'האט נאר די מדריגה, ווער ס'קען טאקע נאר האבן די מדריגה מידת המלכות, אוואדי זאל עס מכבד זיין, אוואדי טאר ער נישט רעדן קעגן דעם, אוואדי טאר ער נישט טון וועט, אבער ווען מען זעט אז דו ביסט נכשל, ס'גייט נישט, ס'איז דא עפעס, ווער גיבט דיך די, ווי האסטו באקומען די איידיע אז מען קען זיך מחצף זיין, מען קען זיך מתחצף זיין צו די מידה, פון ווי נעמט זיך עס? ס'נעמט זיך ווייל דו ביסט דו דרגא אחרא עילאה זמין ליה, דו דארפסט אמת'דיג קומען צו א העכערע מדריגה, ווייסט פארוואס די מידת היראה ארבעט נישט, ווייסט פארוואס פלעינע קבלת עול ארבעט נישט פאר דיך, ווייל ס'איז נישט פאר דיך. ס'איז פאר דיך פאר אביסל, אבער ס'איז נישט פאר דיך, נישט פאר דיך צו בלייבן דארט, די סיבה וואס אסאך מאל זעה איך, ווען נישט ווען זיי וואלטן נכשל געווארן וואלטן זיך קיינמאל נישט געגאנגען ווייטער, א מענטש פרובירט צו לערנען איין זאך, זעט ס'גייט אים נישט לערנט ער א צווייטע זאך, וואס וואלט געווען ווען אלע, ווען אונז וואלטן אלע געווען צדיקים, אזוי ווי אזעלכע צדיקימ'לעך וואס מען, ס'געלונגט יעדע זאך וואס ער טוט, ער גייט לערנען גמרא, וואלט איך קיינמאל נישט געלערנט קיין זוהר, פארוואס לערנט מען זוהר? ווייל מען האט געלערנט גמרא, ס'האט עפעס נישט, ס'האט נישט גענוג באלויכטן די נשמה, לערנט מען זוהר, וואס ווען, טראכט נישט, ווען מען וואלט געהאט טאטעל קבלת עול, וואלט נישט ערגעץ אנגעקומען. דאס וואס א מענטש איז זיך מתחצף אמאל צו א געוויסע מדריגה ווען ס'גייט אים נישט, איז טאקע ער דארף תשובה טון אויף די חטא שבו, אבער ס'איז על פי רוב, אסאך מאל איז עס א סימן, איז עס וויבאלד ער דארף אמת'דיג אנקומען צו א העכערע מדריגה, ממילא די מדריגה איז טאקע, ס'איז עס נישט, ס'איז נישט די עיקר פלאץ וואס דו דארפסט האבן, מען דארף דאס צוברעכן אביסל. יעצט זאגט דער זוהר ווייטער, דער זוהר זאגט יעצט צוויי, נאך צוויי משלים, נאך צוויי משלים צו פארשטיין די צוויי פסוקים, דאס איז קודם די פסוק וואס אונז זאגן, אז וויבאלד משה האט געזאגט למה הרעתה איז געקומען וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני השם און נאכדעם דער צווייטער פסוק וואס זאגט וארא באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם זאגט רבי יוסי אזוי ווען נישט אז משה רבינו וואלט געווען איש האלהים מארי דביתא וואלט ער טאקע באקומען א עונש דאס הייסט מען טאר נישט אזוי זאגן מען טאר נישט זאגן למה הרעתה למה דאס איז אן אפיקורסות דאס איז חוצפה אבער דא וויבאלד אז ער וואלט געווען א נארמאלער מענטש וואלט ער טאקע נישט געמעגט, אבער ער איז דאך נישט קיין נארמאלער מענטש, ער איז דאך איש אלהים, מעג ער, אזוי טייטשט רבי יוסי די פסוק, ער זאגט א משל, משל א משל למה הדבר דומה. איז געווען א מענטש, ער האט זיך צוקריגט מיט זיין ווייב, ער האט צוקריגט מיט איר, הייבט אן די ווייב, זיך צו האבן טענות, זי הייבט אן צו שרייען, זיין רבי, וואס, פארוואס שרייסטו אויף מיך, פארוואס, פארוואס קריגסטו זיך מיט מיר? איז געווען דארט די מלך, און גלייך ווי די ווייב הייבט אן צו האבן טענות, שטייט די מלך דארט און ער זאגט, האלא, אני השם. די רגע וואס ער זאגט דאס, ווערט זי שטיל. פארוואס ווערט זי שטיל? וואס איז, וואס איז די נמשל דא? די ווייב דא, כביכול איז עס ספירת המלכות. די ווייב דא טאר מען זיך נישט מחצף זיין צו די ווייב, מען טאר אזוי נישט רעדן.

וידבר אלהים אל משה, די מדת אלהים הייבט אן צו רעדן, דאס הייסט ער האט געזאגט למה הרעתה, הייבט אן צו זאגן, נו, זאגט, שטייט, מיטאמאל שטייט דאך דארט דער אייבערשטער, ויאמר אליו אני הוי"ה, איך בין, עס איז מיך, דאס הייסט, ער מעג, דאס איז, דאס איז דער, ווי אזוי ער טייטשט דער פסוק, דאס איז א געוואלדיגע השגה, איך פיל אז מען דארף נאך מער עומד זיין אויף די משלים, אויף די נמשל דערפון, אבער עס איז צו די מאטמעך למשלים. איך געדענק ווען איך בין געווען אין חדר, איז געווען אזא, אזוי איז דאך די סדר, ס'איז דא בעלי כשרון, זיי זענען נוטה צו זיין מחוצפים, אזוי אזוי איז די מציאות, אזוי איז די טבע הדברים, און א גוטע מלמד דארף דאס וויסן, ער דארף וויסן אז א נארמאלע יונגל טאר נישט זיין קיין מחוצף, א בעל כשרון מעג זיין אביסל מער א מחוצף, ווייל זיך שלאגן מיט זיין חוצפה איז נישט קיין גוטע זאך, ווייל דו ביסט מהרס זיין נפש, זיין נפש דארף, ער דארף זיך לערנען, ער האט ווערן גרעסער האט ער זיך לערנען נימוס, זיך לערנען וויאזוי מ'האנדלט דאס, אבער. מען דארף געבן ספעיס פאר דעם, און אזוי איז, איך האב אליינס מיטגעוואוינט אזעלכע מעשות ווען די מלמדים וואס זענען געווען גוט האבן אזוי געטון, ס'קומט כאילו למשל איין יונגל די בעל כשרון די רבי זאגט א טייטש און די יונגל שטייט אויף און ער זאגט רבי אבער רש"י נעקסטע וואך זאגט פארקערט, און דו רעדסט שטותים, ווייסט איך א בעל כשרון קען זיך אזוי צורעדן, און די רבי זאגט wow א גוטע א גוטע קשיא יא, און ער רעדט זיך און ער איז זיך משתעשע מיט אים, מיין איך ער איז א גוטע מלמד האט ער דאך הנאה אז ס'איז א גוטע תלמיד. און שפעטער דער דער טיפש וואס זיצט נעבן אים, חס ושלום דער טיפש, דער נארמאלער, דער בינוני וואס זיצט נעבן אים, ער מיינט אה, דער רבי האט ליב חוצפות, האט ער א שוואכערע קשיא, אה, סתם ער וויל ארויסגיין צו ריסעס, שרייט ער רבי, און דער רבי געבט אים א פראסק. פרעגט ער אים, נו, וואס איז מיט יענער? אה, ער מעג. מיש דיך נישט אריין, דאס איז דיינס, דאס איז, איך האב מיר מיין חשבון מיט יעדעם איינעם, דאס איז, דאס איז די, די אימעדזש אביסל פון די מעשה, דאס הייסט, אוודאי א נארמאלע מענטש מעג נישט אזוי רעדן, אבער עמוק, צו עס איז לכתחילה אוודאי ווען ער דארף וועט זיין אביסל נאך טיפער וועט ער נישט טון דאס אויך נישט, ער וועט וויסן וויאזוי עס צו האנדלען, אבער ער מעג, ער מוז מעגן, פארוואס מוז ער מעגן? ווייל איך וויל נישט ער זאל דארט נאר זיין א פאלגעדיגער, פאר א נארמאלע מענטש, ער זאל פאלגן, פאלגן איז גוט, אבער ער דארף, ער איז דאך א בעל כשרון, ער דארף דאך מפתח זיין זיינע כשרונות, ער דארף דאך עומד זיין על דעתו, מען וועט אים גלייך אראפקלאפן מיט די זיי נישט קיין מחוצף, ס'איז נישט קיין גוטע וועג, מען דארף דארף מאכן א עקסעפשאן, מען דארף זאגן אני הוויה, איך דא, איך בין אין קאנטראל, זארג דיך נישט, עס איז גוט. דאס איז ר' יוסי'ס ר' יוסי'ס ערשטע משל. נאכדעם איז ער מסביר נאך א משל, וואס דער טייטש אני וארא אל אברהם באל שדי, ושמי הוויה, דאס איז דאך אינטערעסאנט, פאר אברהם האט ער גערעדט מיט עפעס א מידה וואס הייסט אל שדי, און דא הייבט ער אן מיט רעדן מיט הוויה, און דאס האט עפעס צו טון מיט די גאנצע סוגיא וואס אונז לערנען. זאגט ער נאך א משל, רבי יוסי לכאורה זאגט אזא משל, ס'איז געווען א מלך, א מלך רעדט דאך נישט מיט מענטשן גלייך, ער רעדט דורך א שליח, האט ער געהאט א טאכטער, א מיידל, נישט חתונה געהאט, ווען איינער האט געוואלט רעדן מיט די מלך האט ער גערעדט מיט די טאכטער, און זי האט איבערגעגעבן די שליחות מיט די, מיט וואס ער האט צו די מענטש וואס וויל רעדן צום מלך. און אזוי איז געגאנגען די סדר, דער מלך האט זיך זיינע חברים, זיינע אוהבים, און ער רעדט מיט זיי על ידי בתו. און געקומען די צייט, די טאכטער איז אויפגעוואקסן, זי דארף חתונה האבן, האט זי חתונה געהאט. יעצט אז זי האט חתונה געהאט, פאסט דאך נישט ער זאל געבן א שליחות גלייך דורך איר. וואס האט דער מלך געזאגט, פון היינט וועט מען רעדן, צו די מאן פון די ווייב, צו די צו איר מאן, און דורך דעם וועט מען וועט ער זאגן פאר איר אדער וועט ער זאגן פאר די פאר די שלוח, אזוי אזוי איז די משל. איין טאג האט זיך די מאן צעקריגט מיט די ווייב, דאס הייסט די בן די איידעם פון די מלך צעקריגט זיך מיט זיין מיט זיין ווייב די בת המלך, און אזוי איז די פריערדיגע מעשה האט זי זיך אנגעהויבן צו האבן טענות, ס'הייסט איך בין א בת מלך, מ'דארף זיך פירן מיט מיך איידל, מ'טאר נישט זיך שלאגן מיט מיך, האט זי אנגעהויבן צו האבן טענות. האט דער מלך געזאגט, אני הויה, איך בין דאך דער מלך, ס'הייסט איך בין דאך דער מלך, איך האב דאך קיינמאל נישט גערעדט מיט קיינעם נאר דורך מיין טאכטער, און יעצט האב איך דיך געגעבן, יעצט רעד איך מיט דיך גלייך, יא, דאס הייסט, דו ביסט די איינציגסטע וואס איך רעד מיט, נישט על ידי ביתי, נאר גלייך, איך רעד צו דיך, און פארקערט, דו ביסט כאילו יורש די מקום פון מיין טאכטער, דו וועסט זאגן פאר איר, אדער דו וועסט זאגן פאר די אנדערע מענטשן וואס זיי פלעגן רעדן מיט איר, ממילא וואס, ממילא וואס? האב רעספעקט, יא, רעד נישט אז דו ביסט טאקע א העכערע מדריגה פון די בת מלך, אבער סטיל, און, דאס דא דאס דא איז טייטש און דאס ווייטער דאס דארף מען מער עומד זיין אויף די משל און די נמשל, און דאס דא הייסט וארא באל שדי, דאס איז אל שדי איז אויך א נאמען פון די ספירת המלכות, אבער וואס איז די חילוק פון אל שדי מיט אדני אדער אלהים, אל שדי איז די נאמען פון די ספירת המלכות כביכול, עד דלא אתנסיבת, אזוי ווילאנג זי איז נישט מיוחד, ווילאנג זי איז נישט מקבל פון די פון בעלה פון די העכערע מדריגות. הייסט זי אל שדי, ממילא כביכול אז די אייבערשטער וויל רעדן, רעדט ער דורך די שם אל שדי, און זי האט נישט איינער אנדערש זאל איר זאל איר האלטן, זי האט נישט א בעל זאל איר האלטן. יעצט, דאס איז געווען די מדריגה פון די אבות, קומט משה רבנו האט ער כביכול חתונה געהאט מיט די שכינה, איש האלהים, האט ער איז איז ער די בעלה. יעצט רעדט שוין נישט די אייבערשטער סטרעיט מיט די אבות אזוי ווי ער האט גערעדט פריערט, נאר דורך משה רבנו. אבער אז משה רבנו. ער וועט האבן טענות, ער וועט האבן טענות צו די שכינה, צו די אל שדי, די געוועזענע אל שדי וואס הייסט יעצט אדני אדער אלהים, זאגט אים דער אייבערשטער, עפרישיעט ווי דו שטייסט, דו האסט, דו ביסט שטייסט בעסער ווי אלע אנדערע מענטשן האבן געשטאנען, און פאר דעם האסטו טאקע טענות, ווי מען זאגט פריער ווייל דו ביסט טאקע העכערע מדריגה, אבער ס'איז דא א סדר. דאס איז די צווייטע משל פון די זוהר צו פארשטיין אין א גאנץ אנדערע פערספעקטיוו די גאנצע סוגיא די גאנצע מעשה פון פון די וארא וארא באל שדי ושמי השם ושמי בשם אדני בשם אלהים און האפענטליך וועט מען זוכה זיין אביסל מער מתבונן זיין און פארשטיין קלאר וואס גייט דא פאר און וואס מען קען טון מיט די אלע זאכן אויכעט. א גוטן שבת.